יעצט האלטן אונז בעצם ביי די נאך די גאנצע תורה, מען האט שוין געגעבן די תורה, מען האט שוין געזאגט וואס די ברכות די קללות זענען, יעצט גייט משה רבינו בעצם מאכן די עקטשועל כניסה אל הברית, ס'הייסט מען האט געזאגט וואס די תנאי הברית זענען, כדי אזוי ווי פארגעליינט די כתובה כביכול, פארגעליינט די שטר, אלה דברי הברית, יעצט דארף מען די אידן זאלן בפועל ממש מקבל זיין די ברית, מען האט שוין געלערנט אז ס'דא הר גריזים וואס אפשר דעמאלטס, אבער דא רעדט ער מער בעצם וועגן קבלת הברית גופא, דא גיי איך אריין פון סוף פרשת כי תבוא צו אנהייבן פרשת נצבים, איך מיין אז ס'איז איין המשך, די פרשיות האבן עס צעטיילט פאר זייערע ריזענס, אבער דאס איז בעצם איין המשך, און משה רבינו לייגט בעצם אראפ די ברית, מ'קען פארשטיין פארוואס מ'האט עס צעטיילט ביי נצבים, אבער ס'דא דא אזוי אז משה רבינו זאגט, קודם לייגט ער אראפ אזוי בקיצור פארוואס זענען די אידן שולדיג די ברית, כאילו וואס האט די אייבערשטער געטון פאר זיי אז זיי זענען שולדיג א ברית, זאגט ער, ענק האבן געזען, די אייבערשטער האט געהאלפן פון מצרים, די אשר ראו עיניך, ענק האבן געגעבן אין די מדבר א גאנצע צייט, דעם געבן את ארץ סיחון ועוג, אין דער מיטן זאגט ער ולא נתן ה' לכם לב לדעת ועיניים לראות ואזניים לשמוע עד היום הזה אין אנדערע ווערטער און וועגן דעם יעצט פארשטייטס שמע ישראל הערטס אויס אז עס קומט זיך אים עפעס ענק קומען עפעס פאר גאט לכבוד דעם יא איז ממילא וויבאלד אז עס קומט זיך אים עפעס אתם נצבים היום כולכם ענק שטעלן זיך דא ענק שטעלן זיך נישט סתם יעדער איינער ראשיכם און אזוי ווייטער פארוואס לעברך בברית ה' פארוואס די אונז זאלן זיין לו לעם והוא יהיה לך לאלהים אזוי ווי כאשר דיבר לך דאס איז די עיקר זאך אזוי ווי אז מען זאגט א ריסייטעל רופט דאס מען שרייבט א קאנטראקט רופט זיך דאס די ריסייטעל מען זאגט וואס איך האב דיך געגעבן וואס דו גייסט מיך דאס איז די עיקר נקודה וואס משה רבינו זאגט דא יעצט לייגט ער צו נאך א זייער וויכטיגע זאך וועגן די ברית וואס איז זייער וויכטיג צו פארשטיין די גאנצע ספר דברים איז דאס א זייער וויכטיגע נקודה און ער זאגט די ברית שרייבט מאכט מען נישט יעצט נאר מיט את אשר ישנו פה מיט די דור נאר אויך מיט את אשר איננו פה דאס הייסט אין די שפעטערדיגע דורות און ער איז מסביר פארוואס דארף איך מאכן דא א ברית פאר שפעטערדיגע דורות לכאו' איז דאך אלץ גוט יא אונז האבן שוין ברוך השם א לב לדעת ועיניים לראות איז אלץ שוין גוט זאגט ער ניין עס דאך קען זיין ביי ענק א איש אדער א אישה איין יחיד אדער א גאנצע משפחה אדער א גאנצע שבט וואס ענק האָבן דאָך געזען, אַז דאָ גױים, ס'איז דאָ נאָך מענטשן אױף דער װעלט, מיר זענען נישט די אײנציקסטע מענטשן. און ס'טראַכטן, אַ שורש פּורה ראש ולענה, ס'הײסט, כּאילו דאָ איז דער שורש דאָ בײַ די טאַטע און דײַנע קינדער, ער צו זען, אַז ס'איז נאָך אַלעמאָל דאָ אַ מקום, מען קען, אַסאַך מאָל מענטשן מײנען, ס'איז שױן אַ גוטער מצבֿ, יעדער אײנער איז שױן ערלעך און פֿרום, ס'איז דאָ קײן שׂרה, נײן, משה רבינו האָט פֿאַרשטאַנען, ס'איז נאָך אַלץ דאָ אַ פּקפּוק און מע דאַרף ספּעציעל באַװאָרענען די ספֿקות, װאָס מענטשן קענען האָבן, די טענות, די היוצא מן הכלל וואס ער וויל זיין, וואס איז ער זאגט ער, יא עס אלץ דא שיין, ס'איז אלץ דא ברכות וקללות, מ'האט יעצט גערעדט באריכות די גאנצע קללות, מיך מיינט עס נישט, דאס איז פשט שלום יהיה לי בשרירות לבי אלך, עס מיינט נישט מיך, זאגט די משה רבינו, הע הע, מיינסט איינס עפעס א גרופע וועט זאגן עס מיינט נישט מיך, זאג איך אים פאראויס, נישט נאר עס וועט נישט מיינען עס וועט אים דווקא מיינען, והבדילו ה' לרעה מכל שבטי ישראל, דאס איז אויך א חידוש, ביז יעצט לכאורה אלץ גערעדט זיך פון די כלל, גאנץ כלל ישראל אויף איינמאל דא רעדט ער אפילו איין שבט, לכאורה רעדט זיך אין די נביאות פון עשרת השבטים בעצם אזוי עס האט זיך טאקע געטיילט א געוויסע שבטים האבן גולה געווען טאקע פאר די אנדערע שבטים און ער זאגט ענק וועלן זעהן ער זאגט שוין דא רעדט משה רבינו בדרך נבואה נישט נאר בדרך חזרה און ער זאגט די דור האחרון וואס וועט קומען שפעטער ענקערע קינדער זיי וועלן זעהן אדער קומען א גוי און זעהן די ארץ ההיא סאיז די פון די שבט פון די משפחה וואס ער האט ער האט געהאלטן אז יא מיך מיינט עס נישט די קללות, און זיי געווען פארברענט אזוי ווי סדום ועמורה, מען פרעגן וואס איז געווען, כל הגוים וועלן זאגן וואס האט די אייבערשטער געטון, מה חרי האף זאגט יא, די אייבערשטער האט געמאכט א ברית, ארויס געפירט פון מצרים, און וואס האבן זיי געטון, נישט געפאלגט די ברית, זיי זענען געגאנגען מיט אלהים אחרים, און דאס איז געווען די קללה אשר היה, און ס'פירט אויס, אינטערעסאנטע פסוק וואס נישט קלאר צו פארשטיין הנסתרות לה' אלקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות כל דברי התורה הזאת לכאורה פשוט'ע פשט אזוי ווי מפרשים זאגן עס, אז משה רבינו האט געזאגט זייער א שרעקליכע זאך, ער האט געזאגט. אונז מאכן א ברית, אלע זענען מקבל, אונז גייען זיין וואויל, אונז גייען דינען די אייבערשטער, נישט דינען עבודה זרה, אונז זענען נכנס אין ברית, ראשיכם שבטיכם יעדער איינער. זאגט משה רבינו, קוק, איך מאך אבער א ברית אויך אויף דורות העתידים, פארוואס מאך איך א ברית אויף דורות העתידים וואס זעט אויס אלץ ריין און פיין און וואויל, אבער ס'דא א שורש פורה ראש ולענה, וואס קען זיין עפעס א משפחה, עפעס א שבט, איינער וואס, אפילו ער זאגט יעצט אמן אמן אויף די ברית, ער מיינט עס נישט ערענסט, אמת'דיג, ער פילט אז ס'מיינט נישט אים. עס קען די אידן פרעגן, און וואס ווייסן אונז, וואס קען, אונז קען עפעס וויסן, וואס קענען אונז טון, אז מען איז זיך נישט קוועלעך. אויף דעם זאגט דער פסוק, הנסתרות לה' אלקינו, אמת, דאס וואס איין משפחה פריוואט, א מענטש פריוואט האט ספיקות, האט, ער האלט נישט ביים דערביי ביים מקיים זיין די ברית, טאקע די אייבערשטער האט, די אייבערשטער וועט שוין מעניש זיין, עס ווען שפעטער, ואמר הדור האחרון, עס וועט זיין בגילוי, יא, עס וועט זיין הנגלות לנו ולבנינו, עס וועט נתגלה ווערן, ווייל די משפחה די שבט האבן טאקע חרוב געווארן אזוי ווי מיט סדום ועמורה, אבער ביזדערווייל קענסט גארנישט טון, מען קען כמעט גארנישט טון, דאס איז כמעט כאילו ער זאגט עס פאר נאר פאר אז ס'גייט אזוי געשען, מען קען טאקע גארנישט טון וועגן דעם ווייל א מענטש ווייסט דאך נישט וואס איז בלב חברו, ער ווייסט דאך נישט וואסער געטשקע יענער באהאלט ביי אים אינדערהיים ווען קיינער זעט נישט, ווייל ער לכאורה האט ער אויך מקבל געווען די ברית מיט יעדער, אבער דאס זאגט הקב"ה משה דאס איז גייט זיין, דאס רופט אן די גמרא אז מען האט מקבל געווען ערבות נישט אויף נסתרות, ווייל אונז קען נישט וויסן וואס וועט זיין און וואס דא אינעווייניג אין א מענטש'ס הויז, אבער מען האט זיך מקבל געווען אז אויב זאל זיין דאס געשען, עט זיין והבדילו ה' לרעה, יענער וואס וועט נתגלה ווערן אז ער האט נישט מקבל געווען די ברית וועט טאקע נבדל זיין לרעה, אזוי ווי די פסוק האט פארגעזאגט.